קומעדיגע וואך איז פרשת זכור, די וואך איז שבת הפסקה. מוהרא"ש פלעגט נאכזאגן פון די הייליגע צדיק ר' פנחס קאריצער, פלעגט זאגן אז איך ווארט אויף די ד' פרשיות, כ'האב שוין גערן געוואלט זען מיטן אייבערשטן. און מוהרא"ש איז מסביר אז די ד' פרשיות איז קעגן י ק ו ק. און וואס פלוצלינג דא אויף שבת הפסקה? דאס איז אויך א לימוד, דאס לערנט דעם מענטש אז דו הייבסט אן, הייבסט אן דינען דעם אייבערשטן זאלסטו וויסן אז ס'גייט נישט גיין גלייך אזוי אינמיטן גיט זיך א האק איבער אלעס, נו, באלד גיי איך גיין ווייטער, יעצט א האק איבער, שבת האב איך געמיינט מ'קומט שוין די ד' פרשיות, שקלים, זכור, פרה, חודש, יעצט איז שוין, כ'זעה מיך שוין מיטן אייבערשטן, יא. אבער ס'גייט נישט אין איין מינוט, ס'נעמט צייט. ס'נעמט צייט, צו ווערן א צדיק דארף מען אסאך אסאך אסאך זיך אסאך הארעווען. דער רבי האט געזאגט, כ'האב זיך אסאך געמוטשעט און כ'האב אסאך געהארעוועט, ביז איך האב זוכה געווען צו וואס איך האב זוכה געווען, האט מען געזאגט פאר די רבי אז דא אנדערע וואס מוטשענען זיך און זענען נישט זוכה, האט די רבי געזאגט, מסתם האבן זיי זיך נישט געמוטשעט, מסתם האבן זיי נישט געהארעוועט, חזל זאגן יגעת, מענטש מוטשעט זיך, וויל זיין גוט, ער פאלגט די ווערטער פון צדיקים, ער פאלגט די עצות, ס'איז נישט גרינג, צום סוף ומצאת, אזא מענטש תאמין, איז צו גלייבן, איינער זאגט דיך איך האב פרובירט ס'איז מיר נישט געגאנגען, האסט נישט פרובירט האסט דיך נישט געמוטשעט, אזוי ווי דער רבי געזאגט מן הסתם האבן זיי נישט געהארעוועט. דאס איז א וויכטיגע הקדמה אין לעבן צו וויסן אז מען הייבט אן דינען דעם אייבערשטן גייט עס נישט אזוי פונקטליך ווי מען מאכט דעם פלאן, מען שטעלט אסאך מניעות דעם מענטש, מען שטעלט אסאך. נסיונות, מען שטעלט אסאך, מען שטעלט א ווידערשטאנד, אבער ס'איז א מלחמה, יעצט איז דאך מעניני דיומא, צוויי לענדער קריגן זיך, און אנדערע זאגן שוין דאס איז שוין גוג און מגוג, לויט די מאפע פון די וועלט זעט מען דארט איז מגוג און דאס איז גוג, נו, א מלחמה, אמאל ס'איז א מורא'דיגע לימוד, א מלחמה איז א לימוד, אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל נישט שאטן פאר אידן, אבער ס'איז א לימוד.

די הייליגע חובות הלבבות, אז א מענטש איז אמאל צוריק געקומען פון א מלחמה, האט מנצח געווען די מלחמה, האט ער אים געזאגט, יעצט האסטו מנצח געווען די קליינע מלחמה, יעצט וועל מען זען, צו וועסט קענען מנצח זיין די גרויסע מלחמה, פרעגט ער אים וואס איז די גרויסע מלחמה, דיין אייגענע מלחמה, די מענטש איז זיין גרעסטע. מענטש אליינס איז זיין גרעסטע שונא, גרעסטע מענטש אליינס, אנעם אייבערשטן, מענטש אליינס וויל זיך נאר נאר שלעכטס, נאר שלעכטס, איז איך גיי זיין א ערליכע איד, שוין איך גיי זיין א ערליכע איד, איך גיי דאווענען, איך גיי לערנען, שבת הפסקה, שבת הפסקה, ס'הייסט כ'האב געמיינט ס'קומט שוין ד' פרשיות און ס'קומט שוין יום טוב, שבת הפסקה. אזוי גייט עס, אזוי גייט עס, הפסקות, עס גייט נישט אין, עס גייט נישט אין איין מינוט, אבער די עיקר איז, איך בלייב נישט שטיין, דער רבי האט אמאל געזאגט א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע ווארט, א מענטש גייט אין בלאטע, גייסט אין, ביסטו אנגעקומען אין, ס'הייסט וועטלענד, הייבסט אן זינקען, וואס האסטו צו טון?

געב דיך אביסל א הייב אויף טו עפעס וואס דו קענסט יא. פארוואס זאל א אינגערמאן נישט גיין דאווענען שחרית? פארוואס זאל א אינגערמאן נישט גיין דאווענען מנחה? פארוואס זאל ער נישט גיין דאווענען מעריב? פארוואס זאל א אינגערמאן נישט גיין אין מקווה? פארוואס זאל ער נישט אנגרייטן קיין נעגל וואסער? פארוואס זאל ער נישט ליינען קרישמע? פארוואס זאל ער נישט זאגן תיקון חצות? פארוואס זאל ער נישט עסן? יעדער איינער זיין דרגה, בקיצור ווי מ'קען דאך אויסרעכענען אלע מצוות, פארוואס? פארוואס? ווייל איך בין אין בלאטע. איך בין אין בלאטע. אזוי האלט ער ביי זיך, איך בין אין בלאטע. און נעם ארויס איין פיס, א פיס ארויס, א פיס אריין, א פיס ארויס, א פיס אריין. בלייב נישט שטיין מיט ביידע פיס. קום אין שול. קום אין שול, דאוון מנחה. קום אין שול, דאוון מעריב. קום כאפ א מקווה. מ'לערנט יעצט מסכת חגיגה. נישט פשוט, פון דעם אליינס קען מען זיך כאפן אזא מין התעוררות פאר מקווה?
חומר בקודש, חומר בק. ווי הייליגער דו ביסט, מטבילין, מטבילין, יא? האסט נישט געלערנט די גמרא. וואס לערנסט נישט די דף? פארוואס נישט לערנען דעם דף. איך האב גרויסע גרויסע מניעות אבער מענטש כאפט זיך אן איך מוז לערן דעם דף קענסט גיין שס כסדרן קענסט לערנען מאה פעמים ואחד א מסכת דף גמרא גייט יעדן טאג די דף גמרא לערנסט דעם דף האסטו געזען די גרויסקייט פון מקווה מטבילין מטבילין מטבילין א חומר פון קדש די גרויסקייט פון מקווה פארוואס זאלסטו נישט גיין אין מקווה זאלסט דיך נישט גיין טובל'ען. מענטש איז אזוי צובראכן און אזוי אין בלאטע. זאלסט נישט גיין אין מקווה. זאלסט דיך נישט גיין אפוואשן. בפרט אז דו ביסט עוסק אין הייליגע זאכן, ביסט א מלמד. מ'איז זייער מקפיד דא, איך לאז נישט זיין קיין מלמד דא ביי אונז אין תלמוד תורה בשום אין פנים ואופן. דו קענסט נישט אריינקומען צו די קינדער אן מקווה. שטעל דיך אוועק. א מלמד פרעגט מיר קען איך אפשר גיין איינס אזייגער ביי לאנטש? קענסט גיין נאכאמאל ביי לאנטש אויב דו ווילסט. און נאכאמאל, קענסט מאכן א שנעלע מקווה צופרי, קענסט גיין איין זייגער נאכדעם, דו קענסט נישט קומען צו די קינדער אן מקווה. אזוי שרייבט מוהראש, שוחטים, סופרים, מלמדים, די דריי הייליגע זאכן זענען עוסק, מוז מען זייער אכטונג געבן, מען דארף גיין אין מקווה, יעדע איד דארף גיין אין מקווה. אבער א פתח די לערנסט תורה טאר נישט פארלערנען אן מקווה נישטא אזא זאך מקווה נעמט אלעס אראפ זעהסט דאך איך לערן די גמרא ניין איך האב אלע סארטן זאכן אזא חשש אזא חשש מיט א מוירא מיט א שפייעכץ גיי אין מקווה שוין קעשען קעשען טויבל זיך טויבל זיך לחטא טויבל זיך איז די הייליגסטע זאך שוין הייליג מוראדיגע התחזקות פאר מקווה וואס גייסטו נישט אין מקווה די זעלבע סיבה פארוואס איך דאווען נישט, פארוואס דאווענסטו נישט? די זעלבע סיבה פארוואס איך לייג נישט קיין תפילין, פארוואס לייגסטו נישט קיין תפילין? איך בין אין בלאטע. דער רבי זאגט א פיס אריין א פיס ארויס, א פיס אריין, בלייב נישט שטיין מיט ביידע פיס, אזוי ווי איינער זינקט, ער זינגט נישט ער זינגט א ניגון, ער זינקט אין בלאטע. ער זינקט איין, נעמט ער ארויס א פיס, און די אנדערע פיס גייט ער אריין טיפער, נישט קיין חילוק, איך גיי אזוי, א פיס אריין, א פיס ארויס, א פיס אריין, א פיס ארויס, איך בלייב נישט שטיין. נו, איך בין אין בלאטע, איך קום אין בית מדרש, איך בלייב נישט שטיין אין בלאטע, איך בין אין בלאטע, איך גיי אין מקווה, איך בין אין בלאטע, איך גרייט זיך אן נעגל וואסער, איך גיי זיך אפגיסן נעגל וואסער צופרי, איך גיי ליינען קריאת שמע, און אזוי ווייטער און ווייטער, איך גיי לערנען, איך גיי לערנען אביסל חומש, די וואך איז א שמחה, מ'איז מסיים נאך א ספר, ספר שמות, אזא שמחה, גיי אין בית מדרש שבת, פרעג איין אינגערמאן זאל זאגן, ווער האט געענדיגט ספר שמות? זאל אויפהייבן די האנט, באקומט צען טויזנט דאלער. מוהראש האט עס געזאגט פאר די בחורים דא די ערשטע דרשה אין ישיבה, איך געב ענק צען טויזנט דאלער דו גייסט ארויס אינדרויסן דו ברענגסט איינעם מיר וואס האט מעביר סדרה יעדע וואך, און האט געענדיגט חמשה חומשי תורה, צען טויזנט דאלער פאר א קאפ.

און ער איז א רחמנא לצלן איז א און און שמעקט נישט גוט דארט און עס גייט האסט מעביר סדרה געווען וואסערע סדרה גייט די וואך קענסט אויסשרייען חזק חזק ונתחזק האסטו מעביר סדרה געווען ווילסט נישט נעמען א חומש יעדן טאג זעהט די אלע וואס פאלגן בתמימות ופשיטות. בתמימות ופשיטות וואס אונז האבן מקבל געווען פון מוהראש, און וואס מוהראש האט גערעדט האט ער זיך נאר מקבל געווען פון רבי'ן, נא, מוהראש האט זיך גארנישט גערעדט, נאר פון רבי'ן און פון ר' נתן, וואס מוהראש האט אונז געזאגט, נעם א חומש, זיי מעביר סדרה, נעם א חומש, יעדן טאג, ווארט נישט ביז פרייטאג, ווארט נישט ביז פרייטאג, זונטאג. ס'איז געווען וואס ס'איז געקומען פרעגן צו מ'קען שוין אויך אנהייבן מעביר סדרה זיין מוצאי שבת. נו, על פי הלכה איז משמע לכאורה אז מ'קען שוין, אבער כ'האב שוין געזאגט הייב אן זונטאג, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי. דינסטאג, פרוביר עס צו טון, ס'איז זייער פאני אבער פרוביר עס צו טון, דינסטאג ביז רביעי קענסטו עס טון, אדער ס'פאסט דיך נישט, דו ביסט נישט פון די שוואכע, מוזט דאך אכטונג געבן אפילו אין היכל הקודש וועט מען דיך אויכעט פארדרייען א קאפ, גוט אכטונג געבן. אין היכל הקודש וועט מען דיר אויך פארדרייען א קאפ. בדידי הוה עובדא. איך בין געקומען צו מוהרא"ש, איך האב אנגעפאנגען מעביר סדרה זיין, איך האב אנגעפאנגען זאגן משניות, האבן מיר מענטשן, איך ווייס נישט מיינט נאנט, איך ווייס נישט מיינט ווייט, איך קען נישט די שפראך, און ביי אונז פורים עסט מען נאנט. ביי אונז איז דא אזא מאכל וואס הייסט נאנט, איך ווייס נישט אזוי איז דא ביי אונז. מיין מאמע שיקט מיר אלץ, זי זאגט, האסט נאנט פאר יום טוב? נאנט! האניג מיט ניסלעך, אויסגעמישט, דאס עסט מען פורים, ווערן נאנט צום אייבערשטן, איז דא נאנט, איז דא ווייט, אבער צו אריינקומען אין היכל הקודש, דאס איז געווען די מענטשן וואס האבן אלעס געוואוסט און אלעס געזאגט, זאגט ער מיר קוק אהער, נישט יעדע זאך וואס מוהרא"ש זאגט ביי די שיעור, דאס איז דאס איז פאר יעדעם זאגט ער מיר, ס'איז דא, מוהרא"ש וויל מחזק זיין שוואכערע סארטן, און. די חלק די זאך פון זאגן און די זאך פון מעביר סדרה זיין פון פון פון פון זונטאג איך בין מעביר סדרה פרייטאג דער אייבערשטער האט מיר געגעבן אזא מין מתנה אז איך קען איך האב שוין אלעס געזען איך האב שוין בשע געווען אז איך חבורות מיט משפיעים מיט זאכן איך האב שוין אנגעקומען צו מוהרא"ש איז שוין אלעס פיין געווען וואס איך האב געהערט ביי די שיעור דאס האב איך גענומען פאר מיר און שוין דער זאגט מיר און וואס דער זאגט מיר, אויב זאגן וואס חצקל זאגט דיר און וואס תנחום זאגט דיר און וואס טודרוס זאגט דיר און וואס גרונם זאגט דיר און האט אזוי געמיינט און אזוי איז פשט און אהער פשט און אהין פשט. נעם א חומש, נעם א חומש און די אין די מחבר ווערט גע'פסק'נט אין אורח חיים סימן רפ ה צו קוקן, סעיף ג' מיום ראשון ואילך פון זונטאג קען מען שוין מעביר סדרה זיין. מוהרא ש ברענגט, א וואך וואס מען איז נישט מעביר סדרה האט מען א שאדן. מוהרא ש זאגט נאר אז נישט יעדער איינער ווייסט פארוואס די שאדן קומט, לייג צו קאפ, אוי איך האב נישט מעביר סדרה געווען, אוי איך האב געמאכט אן עקסידענט, איך האב נישט מעביר סדרה געווען פאריגע וואך, אוי איך האב פארלוירן געלט, איך האב נישט מעביר סדרה געווען פאריגע וואך, אוי איך האב זיך געקויפט א נייע רעקל, עס איז שוין צוריסן, איך האב נישט מעביר סדרה געווען פאריגע וואך, אוי. ס'האט זיך מיר צובראכן מיין טעלעפאן, כ'האב נישט מעביר סדרה געווען פאריגע וואך. לייגט, נישט יעדער לייגט צו קאפ, נאר מענטשן לעבן זיך סתם אזוי, אלס איז פערצופאל, אלס איז ס'געשעט, ס'געשעט, עקסידענט, ס'פאסירט, אלס האט א חשבון. שטייט אין שלחן ערוך, סימן רפ ה סעיף ג, סעיף ג, מיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור, פון זונטאג קענסטו אנהייבן טון די מצוה. און מוהרא ש פלעגט צוצייכענען די משנה ברורה ברענגט אראפ דארט אויפן פלאץ אז די גרא די הייליגע גאון האט זיך אזוי געפירט, זונטאג האט ער מעביר סדרה געווען ביז שני, מאנטאג האט ער מעביר סדרה געווען ביז שלישי, דינסטאג האט ער מעביר סדרה געווען ביז רביעי, און אזוי ביז סוף וואך, און דאס איז מצוה מן המובחר. מוהרא ש האט אמאל געזאגט פאר די בחורים ביי א שיעור, ס'איז געווען די צווייטע שיעור וואס מוהרא ש האט געגעבן אין ישיבה, ס'איז געווען זומער תש, אין ס ט, מוהרא ש איז געקומען אין קעמפ, מוהרא ש האט גערעדט פון מעביר סדרה זיין, און מוהרא ש האט געזאגט פאר די בחורים אז עטס קענטס שווימען און עטס זאלטס שפילן באל אבער זאלטס לערנען מיט, גוט גוט גערעדט צו די בחורים, חומש מיט משניות מיט גמרא און אויכעט שפילן און אויכעט עסן. האט מוהראש געזאגט אז איך פיר זיך אז איך פיר זיך אז איך ענדיג די חומש, כ'דענק נישט פונקטליך מוהראש האט געזאגט אז ער טוט עס נאך דעמאלטס אדער ער האט אזוי געטון לאנגע יארן אז יעדן טאג ענדיגט ער די גאנצע חומש. איינער געדענקט אזא זאך פון מוהראש? ס'טייטש ער גייט פון זונטאג. פון אנהייב סדרה ביז סוף סדרה, און תרגום ביז שני, מאנטאג, פון אנהייב סדרה ביז סוף סדרה, און תרגום ביז שלישי, דינסטאג, פון אנהייב סדרה, געדענקסט אזא זאך נחמן? וואס? די גאנצע חומש? אבער מוהרא"ש האט אזוי געזאגט וואס? אזוי מיט די בוחרים. אבער אזוי האט מוהרא"ש געזאגט אין ישיבה וחיי רועי לעז מוהרא"ש האט געזאגט פאר די בוחרים אזוי ביז א קורצע צייט וועט עטס קענען אויסווענדיג אזוי ווי חמשה חומשי תורה. עכ"פ זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי. ס'קומט סוף וואך איך האב געענדיגט די פרשה. און ווער רעדט נאך אז מ'איז זוכה אז מען לערנט מיט רש"י, און די הייליגע מחבר זאגט וירא שמים זאל יוצא זיין ידי שניהם חומש תרגום מיט רש"י, שטייט פון צדיקים אז דאס איז מסוגל פאר יראת שמים. די הייליגע צדיק ר' מאטכעלע נאדווערנער איז אמאל געקומען אין חוסט איז געגאנגען באזוכן די הייליגע ערוגת הבושם זכותו יגן עלינו די הייליגע צדיקים, און די הייליגע ערוגת הבושם האט געהאט א ישיבה, חוסטע ישיבה, האט ער געבעטן דעם הייליגן צדיק ר' מרדכי'לע אפשר גייסטו קוקן מיינע בחורים, וואס זאגסטו צו מיינע בחורים, האט ער געזאגט פארן ראש ישיבה פארן ערוגת הבושם זיי האבן נישט קיין יראת שמים, אזא פאטש אין פנים. אזא פאטש אין פנים וואס קען זיין א גרעסערע קאמפלימענט פאר ראש ישיבה ווי דיינע בחורים זענען וואוילע בחורים און א פאטש אין פנים זיי האבן נישט קיין יראת שמים וואס גייט פאר? זענען נישט מעביר סדרה? הייליגע צדיק ר' מרדכי'לע האט עס גלייך געזען איז די ראש ישיבה אריינגעקומען די ערוגת הבושם אריינגעקומען אין ישיבה און ער האט געפרעגט די בחורים פארוואס? זיי האבן געענטפערט פונקטליך פארוואס ווייל מען דארף חזר'ן א גאנצע מעשה אבער ער האט עס גלייך דערשמעקט. האבן נישט קיין יראת שמים. מוהרא"ש ברענגט אין אשר בנחל, די הייליגע סאטמארע רבי זכותו יגן עלינו איז געווען א קינד, איז ער געגאנגען צום הייליגן ר' מרדכי'לע נאדווערנער צוזאמען מיט זיין ברודער דער עצי חיים, האט דער הייליגער צדיק ר' מרדכי'לע זיי געזאגט, קינדערלעך, לערנט אסאך חומש רש"י, איך האב געקענט גרויסע מענטשן, גרויסע מענטשן, וואס זיי האבן נישט געוואוסט ווי דער אייבערשטער וואוינט ווייל זיי האבן נישט געלערנט קיין חומש רש"י. ביסט א מלמד? כ'האב דיר שוין אסאך מאל געזאגט פריוואט, לייג אריין אין די קינדער חומש רש"י, ווייל אזוי ווי זיי לאזן איבער חדר, רוב רובם פון די קינדער וועלן שוין נישט עפענען קיין חומש. בלייבן ביים לערנען, טאקע בלייבן מיט א גמרא, די איינס פון טויזנט, די ווערן א דיין, טאקע בלייבן מיט שלחן ערוך. חומש רש"י? קוקט מען אן ווי עפעס א קינדערישע זאך, עפעס א קינדערישע לימוד. סאו וואס דו קענסט אריינכאפן אין די קינדער אריינלייגן חומש. יעצט קומט, יעצט קומט תורת כהנים, יעצט קומט ויקרא צו, מחיה, היי יאר וואס איז א עיבור יאר קומט אויס מ'קען אביסל לערנען מיט די קינדער יעצט די פאר, די פאר סדרות. שפעטער וועלן זיי קענען שוין גאנץ זבחים, גאנץ מנחות, גאנץ חולין. מ'קען אביסל די קרבנות, מ'זעט אביסל וואס טוט זיך. מ'באקומט יראת שמים, מ'ווייסט ווי דער אייבערשטער וואוינט. די וואך איז א גרויסע פרשה, חזק חזק ונתחזק. ס'איז א צייט וואס יעדער דארף מאכן א חשבון, איך גיי אנהייבן מעביר סדרה זיין, שוין יוצא געווען. איך האב זיך שוין גענוג געפלאגט, שוין גענוג נאכגעלאפן מיינע עבירות. איך גיי אנהייבן מעביר סדרה זיין. קומענדיגע וואך מיטן אייבערשטענס הילף, זאל מען מסיים סדר מועד פון שס. יעצט מאכט מען א שבת התוועדות, מען נעמט צוזאם אלע תלמידים, אלע חברים, מען דארף נישט האבן דווקא געלערנט אין ישיבה, ווער ס'וויל באקומען חיזוק, ווער ס'וויל האבן חיזוק פאר זיך, פאר די ווייב, פאר די משפחה, גייט. יעצט האט מען געענדיגט, וואס האט מען געמאכט א סיום הש"ס פאר צוויי צוריק, כ'דענק נישט ווען ס'איז געווען, און טאטי לערנט יעדן טאג, טאטי לערנט יעדן טאג א בלאט גמרא, צוזאמקומען שבת, מאכן א שיינע סיום. יעדער איז געלאדענט. עס קומען אסאך חיזוק. האסט מיר אסאך מאל געפרעגט וויאזוי קענסטו מאכן אז די משפחה זאל אויכעט זיין אזוי איינגעטונקען ביים רעבן. דאס איז איינע פון די חכמה'לעך, דאס מאך איך נאר פאר דעם. פאר די אלע וואס זענען מקורב וואס דארף איך וואס דארף איך וואס דארף איך עס איך דארף איך דארף טאקע נישט איך דארף איך דארף נישט די שבת פאר מיר אסאך מאל א פרוי קומט איז עס קומט שוין טרעפט זיך א חבר'טעס און די קינדער ברסלב ווערט אויס פארשעמט מאך עס נאר פאר דעם אז די אלע וואס קומט משפחה וועט אויך וועט אויך אריינבלענדן

דאס איז זייער שווער צו גלייבן, עס איז דאך א ריזיגע קהילה היכל הקודש. אזוי ווי איך האב געדארפט גלייבן מוהרא"ש, מוהרא"ש האט מיר געזאגט פאר ער האט אנגעפאנגען פארשפרייטן די ספרים, האט קיינער נישט געוואוסט פון רעבן. טאקע נישט? טאקע נישט אז די די איין מענטש, יא, איך גלייב אים. וואס זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי מען פראנאונסט די ווארט ברסלב, אומאן. טאקע נישט? איז די וועלט געווען דום? דאס האט מוהרא"ש געזאגט. דאס הייסט איין מענטש איז געגאנגען דריקן ספרים געטיילט ספרים. און ס'איז געשען במשך יארן. דאס איז געווען די מציאות דא. משפחה די מיש האבן נישט האבן נישט געוואלט גורס זיין די גאנצע מעשה דא. ס'האט זיך אנגעפאנגען כ'האב געמאכט א קעמפ זומער. שוין די משפחה זענען געקומען אין קעמפ. פארוואס וויל איך נישט זיין ברסלב? ווייל מיין פרענד איז נישט ברסלב. פארוואס וויל איך נישט זיין ברסלב? ווייל מיין שכן לאכט פון ברסלב. מאך אן אייגענע פרענדס. מאך אן אייגענע פרענדס. איך וויל נישט זיין ברסלב ווייל איך בין געזיצן אין א סירקל אין קאנטרי און דארט האט מען חוזק געמאכט פון ברסלב. און דארט האט מען געזאגט אז ברסלב איז א קולט. אקעי. די קולט האט שוין א רינג. די רינג רעדט שוין צוזאמען און זיי לאכן פון דיר. דו ביסט א קולט. איך בין א קולט. דו ביסט א קולט. איך קען מיך פארהערן מיט דיר. איך בין די טעמע, דו ביסט די טעמע. ביידע זענען די זעלבע זאכן. זעלבע מעשה. קומט פון די זעלבע חדר. פוי, פוי. נישט געהאלטן? האסט נישט געהאלטן? וואס? אבער, וואס הייסט? ציטער ווען מ'רעדט פון ברסלב. רעד אויף ברסלב. לאך פון ברסלב. ווער ביסטו? ווער איז דער לאכער? ווער קוקט אויף דיך? וואס געט דיך דיין רעבע? פרעג מיך איז דא א גרעסערע בושה צו זיין ביי א רבי אז דער רבי גייט דורך א גאנצע צען וואכן און דער רבי האט מיר נישט געקענט געבן א חומש? דא א גרעסערע בושה פון דעם? דאס איז א בושה! איך זאל מיך שעמען מיטן רעבן? איך זיץ ביי א רבי צוויי יאר, דריי יאר, צען יאר, כ'האב נאך קיינמאל נישט מסיים געווען שס! דא א גרעסערע בושה פון דעם? סא דו לאכסט פון ברסלב? פון וועם לאכסטו? האסט א טויטע רעבע, וואס געט דיך דיין רעבע? דו זיצסט ביי א רעבע, דיין רעבע, דו גייסט אהיים, דו קריגסט דיך מיט דיין ווייב, דיין רעבע קען דיר נישט געבן א פינטעלע שכל, אן אונס שכל אז מיט א ווייב קריגט מען נישט, מיט א ווייב רעדט מען שיין. און איך זאל איך זאל זיך שעמען פון דיר? און וואס זאגסטו וועגן ברסלב? האסט נישט געהאלטן פון ברסלב? ניין? טאקע נישט? טאקע נישט געהאלטן, הא? טויטע חסידים? וואס געט דיך דיין רבי? זאג מיר, דו גייסט און דו קומסט. דער רבי האט אמאל געזאגט, איך וואלט דאך נישט געקענט זיין אזא גוט, אזוי פלעגט מען רופן אמאל רעבעס, גוטע איד. וואלט איך נישט געקענט זיין אזא גוטע איד ווי אלע גוטע אידן. וואס מען גייט צו זיי, מען ווייסט נישט וואס מען גייט צו זיי, מען קומט אהיים פון זיי, מען ווייסט נישט וואס מען קומט אהיים פון זיי. ס'איז דאך אזא מין, אזא מין רחמנות. ער גייט, ער ווייסט נישט וואס מ'איז געגאנגען, מען גייט, מען איז אהיימגעקומען, מען איז אהיימגעקומען, און און בשעת'ן זינגען די ניגון געווען א מורא'דיגע התעוררות, נו וואס זאל איך יעצט טון, וואס זאל איך יעצט טון, בשעת זיסט אמאל געהערט ס'ברעכט אויס די צב צ חסדא, מאכסט אזוי אוועק, צען טויזנט מענטשען, אוי אוי אוי, דו מאכסט אזוי אוועק, יא וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם, וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם, מ'ווארט ביז עס קומט ארויס גוטע זאכן, א מענטש האט א התעוררות תשובה, און און וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם.

ניין ווייל ס'דא אינגעלייט וואס שפעקעלירן יא קומען צו די שבת נישט קומען צו די שבת כאילו קומען דארף מען קומען צום רעבין אויף ראש השנה יעצט ווי ס'זעהט יעצט אויס דער אייבערשטער זאל העלפן מיר דאס זאגן נאכאמאל לאמיר הערן אן אנאליז זאג בערך וואס טראכסטו איך האף, איך בין מתפלל אז ס'זאל זיך ענדיגן די מלחמה, אבער ווי ס'זעט יעצט אויס, כ'וועל איינשפארן די צרכי הנסיעה. נאכאמאל, ברסלב'ע חסידים גלייבן, מ'איז מתפלל, מ'וועט פארן צום רבי'ן. אויף אומאן דארף מען פארן, דער רבי האט געהייסן קומען אויף אומאן, און אז מ'קען נישט פארן אויף אומאן, וואו ס'קומען זיך צוזאם צען ברסלב'ע חסידים, דארט דאווענען, דארט איז דער רבי. אויף שבת איז א גוטע עצה, א גוטע עצה אזוי, זאל מען געבן א שלעפ, איך האב דאך א שיעור יעדע דאנערשטאג נאכט, וואס איז מיט מיין ווייב, וואס איז מיט מיינע קינדער, געב א שלעפ אריין אביסל, און זיי אויכעט אביסל פארזוכן פון די אונגארישע וויין, און זאלן זיי זען זיך שעמען, שעמען פון וועם? שעמען פון וועם? וועם שעמען? וואס שעמען? ווי איז דא א גרעסערע בושה פון דעם? א מענטש גייט, זאג מיר בגשמיות, לאזסטו דיך נישט, לאזסטו דיך נישט נארן? בגשמיות לאזסט דיך נארן? כ'האף אז נישט. כ'האף אז נישט. זאג מיר, די... בג... איינער זאגט דיר קום אהער דו'סט ארבעטן דא הער דו קענסט באקומען די זאכן די שטייען נעבן מיר. איז דא בחורים וואס מ'קען זיי פארדרייען א קאפ. וועסט קענען וועסט קענען שפילן מיט מיין קאר אין די פארקינג לאט אין די פארקינג לאט קענסטו בעקן מיט דעם. זאג מיר וואס וואס געסטו מיר סוף וואך? וואס ברענג איך אהיים סוף וואך? ס'איז דאך א מענטש זאל אלץ קוקן וואס האב איך אין מיין האנט, דו'סט זיין די העד פון די העדס, דו ביסט די ראש ראש המנהלים והראש ישיבות, זיי דא און זיי גרייט פאר מיר פיר און צוואנציג שעה, וואס געסטו מיר פאר דעם? אה, דו'סט זיין די די די נישט די סגן מנהל, דו ביסט די די ראש המנהל, וואס ווילסטו פון מיר? וואס קען איך וואס קען איך אהיים גיין? געסט מיר א ענוועלאופ? וואס געסטו מיר? ס'דא מענטשן וואס לאזן זיך נארן אין דעם. ווי ארבעטסטו? איך ארבעט דא. איך ארבעט ביי דעם גרויסן עושר. דער גרויסע עושר, איך קוק די טשעק רייכט איין וואך צוויי וואך. וואס גייט דא פאר? מארגן, נעקסטע וואך צאלט מען פאר דריי וואכן. אקעי, ביסט דא אמאל א, ביסט דא אמאל א, דריי וואכן, פיר וואכן, פינף וואכן, זעקס וואכן, זיבן וואכן, וואס? וואס, וואס טוסטו דא? וואס זוכסטו דא? גיי נעם עפעס א פרנסה, דאס דארף מען אויך וויסן, א אינגערמאן דארף אהיימברענגען פרנסה, פאסט דיך יא, פאסט דיך נישט, דאס איז נישט קיין ארבעט, דאס איז נישט קיין ארבעט ווייל מיין שוואגער ער וועט לאכן פון מיר, דיין שוואגער וועט לאכן פון דיר? דיין שוואגער וועט לאכן פון דיר וועגן דעם גייסטו נישט ארבעטן דארט און דארט? ברענג אהיים פרנסה, ברענג אהיים פאר די ווייב, לייג אראפ אויפן טיש. אינגעלייט וואס כאפן עס נאכנישט פון אנפאנג, מ'הייבט אן חתונה האבן און מ'באקומט אפערס פאר קרעדיט קארדס און מ'הייבט אן לעבן אזא אזא אזא חלום לעבן, פלוצלינג זעט מען זיך אין א גרויסע גריב, רחמנא לצלן, ברענג אהיים פרנסה, ברענג אהיים פרנסה, האסט נישט קיין פרנסה אדער די פרנסה דעקט דיך נישט, מוהראש האט אונז געגעבן א עצה, הפצה, גייסט הפצה? מענטשן לייגן דיר אריין אין די הענט, וואס איז די מעלה פון פון הפצה? איז איז מוהראש האט אלץ געזאגט אז אין שולחן ערוך שטייט אז א מענטש האט נישט געלט זאל גיין נאך געלט. יא. גיין נאך געלט, אה, די שנארער איז דא. אה, די טאטי די שנארער איז דא. ווען די ברסלבער קומען וואס זאגט מען? די ברסלבער איז דא. האט נישט די, אזוי איז עס, א מפיץ. באקומט נישט דעם געפיל אזוי ווי איך בין דא דער נעמער, די ברסלב'ע זענען דא מיט זייערע זאכן, די משפיע איז דא, נישט דא קיין מקבל דא, נישטא קיין מקום, עפעס א נעמער, א געבער. מוהרא"ש האט מבטיח געווען, ווער ס'וועט עוסק זיין אין הפצה עט האבן געלט אין טאש. איך האב נישט געוואוסט ווי אינגעלייטלעך אין קרית ברסלב ליבערטי האבן זיך געקויפט הייזער. ער האט דאך א הויז נעבעך ווייל ער איז א מפי ע נעבעך א מפיץ נעבעך ער איז פון די שוואכע פון אונזער קהילה ווייסט וואס איך מיין אונז האמיר דא געהעריגע פעסטע חברה אונז האמיר געהעריגע פעסטע חברה וואס האבן א פעסטע קאר וואס פאפן זיך גוט פעסט אויס און מען האלט א קאפי א פעסטע קאפי מיט א פעסטע שאל מיט א פעסטע ליגנט מיט א פעסטע באלון מיט א פעסטע מיט א פעסטע גארנישט. ער די ער די ער קויפט א הויז מיט קעש מיט קעש קויפט ער א הויז ער גייט הפצה עס קומט אריין קעש פרובירט עס אויס נישט די קאפ זאל ליגן ביי דעם איך גיי מפיץ זיין איך גיי מזכה זיין מענטשן געלט פאר דעם גייט נישט דורך קיין טאג וואס איך זאל נישט הערן קיין סיפורים פון בחורים, פון אינגעלייט. קלאפ אין די טיר, א מענטש זאגט, דא האסטו הונדערט דאלער, דא האסטו צוויי הונדערט דאלער, דא האסטו א טשעק דרײַ הונדערט זעכציק, אה, די ברסלב'ע זענען דא, די ברסלב'ע זענען דא. מוהרא"ש ברענגט אין אשר בנחל, די הייליגע רבי געהאט א תלמיד רבי נפתלי, און ער געווען זייער געענגט אין געלט, און ער געקומען צום רבי'ן, האט אים דער רבי געזאגט איך געב דיר א ברכה ווען דו וועסט אריינלייגן די הענט אין טאש וועסטו האבן געלט, וכך הוה. ביי אנפאנג איז ער דאך געווען א סוחר, דער רבי האט אים געפרעגט וואס טוסטו? ער האט א קלייט. וואס הייסט א גאנצע טאג אין קלייט, יעדן טאג אין קלייט? ווייל דער רבי אין ברסלב, דער רבי האט דאך קיינמאל נישט געזאגט פאר א מענטש טו נישט, נאר אזוי געווארפן אזוי, יעדן טאג ביסטו אין סטאר? האט ער שוין פארשטאנען אז ס'פעלט נישט אויס צו זיין יעדן טאג. איז ער געגאנגען שוין נאר אויף אפאר טעג. פרעגט אים דער רבי, די פאר טעג וואס דו גייסט ביסטו א גאנצע טאג אין סטאר? האט ער שוין פארשטאנען אז ס'פעלט נישט אויס. בקיצור, מ'האט פארמאכט דעם קלייט. מ'האט פארמאכט דעם געשעפט, און נאכ'ן דער רבי געבן א ברכה וועסט האבן אין טאש, און מוהרא"ש זאגט, איך געב דיר אן אנדערע ברכה, א בעסערע ברכה, ווער ס'וועט גיין הפצה וועט אלץ האבן, וועט אלץ האבן. קענסט נישט דעקן? קען נישט דעקן. איך גיי נישט ארבעטן מיט די ארבעט פארוואס ווייל מיין ווייל מיין ווייל מיין שוואגער לאכט פון מיר אדער ס'פאסט מיך נישט אהער ס'פאסט מיך נישט אהין. אויף אהיים ברענגען פרנסה וואס געדענק שוין נישט וואס כ'האב געוואלט צוקומען? געוואלט צוקומען. ס'קומט בגשמיות, לאז דיך נישט נארן. ס'קומט בגשמיות, לאז דיך נישט נארן. ס'גייט צו א וואך, קוק איך ברענג אהיים פרנסה. און מ'גייט צו ארבעטן דא, כ'ברענג נישט אהיים פרנסה. זאג כ'דארף זוכן א ביס... כ'דארף זוכן וואו איך קען זיך דעקן. און אז כ'קען זיך נישט דעקן, אבער ס'גוט פאר מיר. פרובירן אביסל צו גיין אויף פוס, אבער ס'קומט ברחניות, זיצט ביי א גוטע איד. וואס לאזט דיך נארן? דער גוטער איד געט דיך עפעס? דער גוטער איד געט דיך עפעס? דער גוטער איד, מיין רבי, מיין רבי איז בקי בנגלה ובנסתר. פיין, אבער וואס איז זיין מדות? ס'איז אויך דארפן, אוודאי דא א גרויסע זאך, משמש זיין א תלמיד חכם, און באדינען א תלמיד חכם, אבער וואס איז זיין מדות? וועסט דאך איין טאג דארפן ענטפערן, וועסט דאך איין טאג דארפן. געב א קוק די מלחמה, דו האסט דאך אזא מוסר, וואס קענסטו כאפן פון דעם? מענטשן האבן געהאט ביזנעסער. הייזער, גיטער, פעלדער, ארויסגעלאפן פון אוקריינע פאר זייער לעבן, וואס האט ער יעצט פון די אלע הארעוואניע פון א גאנץ לעבן? וואס? זירא, מענטשן זאגן ס'איז א רחמנות, און מענטשן כאפן נישט דו ביסט די זעלבע רחמנות. ער קען זיך יעצט אויפוועקן, ער קען יעצט אנהייבן לערנען דף, איך ווייס נישט. אזא רחמנות אויף די מענטשן זענען געבליבן אן גארנישט, אזוי ווי אונז גייען מיר בלייבן איין טאג, נישט מלחמה, מען גייט אוועקגיין פון די וועלט און בלייבן אן אזוי, יא אבער דו פארשטייסט נישט, ס'איז געפערליך ווייל ער האט דאך נישט, אבער די טלית און תפילין יעדן טאג דאס נעמט מען מיט, און דער וואס איז זוכה געווען צו לערנען נעמט מען מיט, די שמירת שבת נעמסטו מיט, מצוות און מעשים טובים נעמסטו מיט, דאס נעמט א מענטש מיט, דאס האט א מענטש. אפשר איז צייט יעצט זיך צו מאכן א זיך אויפרישן, מען הייבט אן מעביר סדרה זיין, איך הייב אן יעצט, כ'גיי לערנען פקודי, איך הייב אן פון קומענדיגע וואך פרשת ויקרא, מען ענדיגט חגיגה, כ'הייב אן סדר נשים אין שס, כ'הייב אן יבמות. איך פארשטיי נישט וואס איך לערן, ברוך השם, ברוך השם, דער רבי זאגט נעם א גמרא און זאג מחיה, כ'האב פונקט געשמועסט שיחות חברים מיט איינע פון די אינגעלייט דא, זאג איך, איך לערן פאר אזוי סאך שיעורים דא ברוך השם אין ישיבה, איך לערן פאר בבלי, איך לערן פאר ירושלמי, איך לערן פאר רמב"ם, איך לערן פאר פאר די בחורים משניות, אזוי לאנג איך האב נישט מיין דרך הלימוד, פיל איך עפעס אזוי. איך האב פארגעלערנט, פארגעלערנט שיעורים שיעורים, ס'הייסט איך פיל אזוי הונגעריג איך האב נאכנישט געלערנט איך דארף מיין מיין זאגן, אזא אזא עפעס ליגט אין דעם, איך האב געפרעגט איינע פון די חברים וואס וואס איז פשט פון דעם, לערן דיך פאר, לערן עס פאר א דף וואס איך דארף שפרינגען זאט ווערן ביז דא פון דעם, לערן עס פאר שיעורים ברוך השם. יוי, ס'הונגעריג, ס'הונגעריג, איך וויל מיין, מיין זאגן, די זאגן, מיינע שיעורים פון זאגן, פון גירסא, ס'איז זעטיגט. נו, שפירסט עס נישט? שפירסט עס אויך נישט? וואס איז דער דיין? ער לערנט פון צופרי ביז ביינאכט און געלערנט הלכה. יוי, די חי פרקים גירסא, די בלעטער גמרא פון גירסא, ס'איז דאך ממשיך אין שס. ברוך השם, ענדיגט יעדע יאר שס. א גאנצע טאג מ'לערנט דארט, מען זיצט און ברוך השם מ'קומט אזאנע גוטע גריסן פון די כולל פון, יעצט איז די כולל אויבן אין ליבערטי, וואו! מ'זיצט און מ'לערנט. יא, כ'האב נאכנישט געלערנט מיינע שיעורים, מיינע ש, מוהרא"ש האט אריינגעגעבן אזא מין, אזא מין אפעטיט אין די שיעורים, און מ'הייבט עס אן, מ'הייבט אן זאגן משניות, מ'הייבט אן זאגן גמרא, כ'קען נישט גיין שלאפן אן דעם. דארף מען אביסל גמרא, אביסל משניות, אביסל חומש. זיך שעמען מיט ברסלב? זיך שעמען מיט ברסלב? נעם זיך שעמען. וואס זיך שעמען צו נעמען א פעקעלע ספרים און גיין? און איך האב זייער הנאה דו גייסט אין די כוללים. ווייל איך האב געלערנט די וואך האב איך געזען פון רעבן. איך האב פונקט געטראכט פון דיר. פון די מפיצים. אבער אז איך טראכט אז דו גייסט אין די כוללים ווייל דער רבי האט געשריגן אויף ר' נתן פארוואס ער גייט נישט הפצה, האט אים דער רבי געזאגט, אזוי מתלוצץ, הערסט מפיצים, דער רבי האט חוזק געמאכט פון די וואס זענען משתדל לקרב לשם יתברך רק הפחותים במעלה מאוד, ער גייט ער גייט נעמען אז איינער איז ממש געפאלן אים גייט ער ברענגען, עניים אביונים עם הארצים אנשים השפלים במעלה, כי העיקר להשתדל לקרב לשם יתברך בני אדם הגדולים במעלה. וואס האבן א חשיבות, ווייל דער מענטש איז געווען איז שווער מקרב צו זיין, קשה לקרבם, אבער כשזוכה לקרבם, אשרי לו ווייל אין זיי איז תלוי. שוין, האט אים ר' נתן געפרעגט מי הוא הגדול, האט ער געענטפערט אזוי שנעל בחיפזון, מי שלמדן יותר חשוב יותר. נו, גייסט אריין אין כוללים מיט קונטרסים, און, דאס איז א חשוב'ע זאך. וואס וואס טראכט ער? ער טראכט פון מיך, אז איך טראכט פון אים, וויאזוי טראכט ער פון מיר? און ער טראכט פון מיר, ער טראכט אהער, מען טראכט פון מיר, און וואס זאגט מען אויף מיר? און וואס טראכט מען אויף מיר? און וואס קוקט מען אויף מיר? ווי קומט ער אן טראכטן אויף מיר? קען מען פרעגן, ווילסטו א שיינע א שיינע ספר? יא, ניין, מוזט נישט נעמען. ווילסט נעמען א שיינע ספר? וועסט האבן שלום בית פון דעם. איך דארף מיר אזוי מוטשענען. יא, די פאני זאכן, די פשוטע זאכן וואס שטייט דא, דאס וועט דיך העלפן. עס וועט דיך העלפן אין לעבן. עס האט שוין געהאלפן אסאך מענטשן. אוי, שרייבט מען, וואס איז, וואס, וואס, די ווייב, די ווייב, די ווייב ארויף און די ווייב אראפ. נעם עס, נעם עס, לייג אריין אין טאש. ליין עס שטילערהייט. ליין עס פאר דיר, עס וועט זיין זייער גוט. נאך א כולל אינגערמאן, נאך א כולל אינגערמאן. גייסט צו מיט דרך ארץ צום ראש הכולל, פרעג אים צי דו קענסט קומען דא. איינמאל די געסט אזוי איז די געסט די געבער דארף הכנעה ער געט הכנעה דער איך קומט דא פלעצט וואס מ'עט וואס מ'עט דיך ארויס ווארפן אבער געניג נאך געניג נאך כוללים וועט ער זאגן יא קענסט דא קומען סוף סדר און טייל אויס מורא'דיגע זאך גייט אין כוללים יעדער איינער זאל קענען זיין יעדער איינער זאל זען וואס ער קען אויך זיך זיין טון הפצה נאך איינער זאל, נאך איינער זאל וויסן ער קען מעביר סדרה זיין וואס נאר איך, נאך איינער זאל וויסן ער קען לערנען משניות, כ'האב געהאט שבת, די וואך שבת האב איך געהאט א סיום, א אינגערמאן קומט צו מיר ער געענדיגט הונדערט און איין מאל משניות, שוין צוויי שבתים צוריק, אה פאריגע וואך? צוויי וואכן צוריק, געענדיגט הונדערט און איין מאל משניות, ווייסט וואסער שמחה דאס איז? וואסער שמחה דאס איז אינגערמאן וואס ארבעט צו ברענגען פרנסה און האלט האלט האלט מיט מיט זיך שטענדיג א קליינע משניות אנשטאט צו קוקן סטעטוס אנשטאט צו קוקן ווי האלטן זיי יעצט נו ווי האלטן זיי יעצט וויפיל צייט האסטו שוין אוועקגעגעבן צו קוקן די נייעס פון אוקריינע און רוסלאנד וויפיל צייט

שבת זאל זיין א פרייליכע זאך, דאס האב איך באקומען פון מהראש, דאס האב איך באקומען פון די רבי, ברוך השם איך האב אלץ געהיטן שבת, כ'קום פון זייער א ברוך השם זייער א זייער זייער א טייערע שטוב, ברוך השם, מיין טאטע מיין זיידע זייער א חשובע שטוב, א גאנצע טאג נאר תורה תפילה מצוות, העלפן מענטשן, חיות, שמחה אין א מצוה, פשטות יהדות, כ'גיי ציצות, אה כ'גיי ציצות, געב מען א קיש די ציצה, גיי פיאות, גיי א בארד, זיך מחיה זיין, כ'בין א איד, שלא עשני גוי, רעדן צו די אייבישטער, רעדן צו די אייבישטער. איך האב געזען גרויס צדיקים וואס האבן נישט געוואוסט פון דעם. גרויס צדיקים וואס האבן נישט געוואוסט פון דעם, א זיידע איז געווען זייער א גרויסער צדיק. וואלט געזען ער האט אלץ גענומען דעם ספר עבודת הקודש. היינט זאגט מען די תפילה, היינט זאגט מען די לשם יחוד. אזוי ווי א

ליב האבן שבת, עסן די דריי סעודות שבת, וועסטו קוקן מענטשן זענען מזלזל אין שלש סעודות, מען כאפט זיך נישט אז די דריי סעודות דאס איז שלימות אמונה, שטייט אין זוהר הקדוש א מענטש עסט דריי סעודות שבת גייט ארויס א בת קול אין הימל, דער איז שלם אין די אמונה, דער האט אמונה און מאן דפגים, איך זיי, פגימותיה לעילא. ואנשי דהאי בר נש סגר האט ער געזאגט פריי זיך מיט שלש שידות איך מח שעם מיט רעבן איך שעם שעם מיט ברסלב וועם זאל איך שעם איך שעם מיט גיין אויף פוטע טרעפט א מייפעט דו האסט מיט אים? מיט די משוגעים? משוגעים? משוגעים? דו זאגסט א ווארט אויף הייליגע אויף הייליגע צדיקים? מפיצים וואס גייען ארום טיילן עוסק זיין מזכה זיין אידישע קינדער? אבער פונקט ווי די דרך הלימוד פלעגט מוהרא"ש זאגן דעם משל די זעלבע זאך אויף הפצה, פארשטייסט? פארשטייסט? דרך הלימוד וואס איז מוהרא"ש'ס משל געווען? אז דו קענסט זיך נישט זאגן אז אין דיין קהילה איז דא איינער וואס קען ש"ס, נישט גענוג פאר דיר, דו דארפסט אויך קענען גאנץ ש"ס. ביי אונז אין די קהילה איז דא אינגעלייט וואס גייען הפצה, איך דארף עוסק זיין הפצה, איך דארף בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג, רבונו של עולם איך וויל עוסק זיין אין די הייליגע ארבעט. איך וועל זאגן נאך עפעס, מען האט געעפנט די ישיבה, און א גאנצע, א גאנצע, גאנצע געטיעכץ דא. פרעג נישט וואס האט מען געהאט דא. שוין. מימינים, משמאילים, עס איז געווען לעבעדיג. אינטערעסאנטע זאך האב איך געזען, די אלע וואס האבן עוסק געווען אין הפצה, די האבן עס אלץ ארויפגעקומען אין ישיבה, און זענען געווען בעד. בעד! נו, פאר. נישט עוסק געווען הפצה, נישט געוויסט וואס זעט, כ'ווייס נישט. אינטערעסאנטע זאך געווען. געווען, כ'קען דיר אויסרעכענען די נעמען, סתם מענטשן וואס כ'האב נישט געקענט אפילו, כ'האב קיינעם נישט געהערט אין היכל הקודש, געקומען אין היכל הקודש. מ'האט געזאגט עפן א ישיבה, עפן א ישיבה, כ'האב געהאט איין חבר, צוויי חבר.

טיילן ספרים, און געענדיגט מיט העלפן מפיצים, ס'איז נישט דווקא דא היינט אזוי סאך וועגן אין הפצה, אזוי סאך וועגן, אזוי סאך וועגן אין הפצה, אזוי סאך וועגן ווי דו קענסט אנקומען צו מענטשן, אזוי סאך וועגן, קוק אן א איין אינגערמאן לייגט ארויף א דרשה אויף די האטליין, און קומען אנדערע אינגעלייט, איינער דרוקט קארטלעך, פארשפרייט א נומבער, ס'האלט היינט ביי.

דאס איז נאר הפצה, דאס איז אנגעפאנגען פון דער וואס מאכט די האטליין, און צו דער דער וואס טיילט א קארטל, און וואס און וואס וועסטו הערן אויף די האטליין? וואס וועסטו הערן אויף די טעלעפאן? וואס וועסטו הערן? ס'דא א באשעפער, דער אייבערשטער איז מיט דיר, האסט נאך א האפענונג, האב נישט קיין פחדים. נעם א חומש, וואס וועסטו הערן? מיט אלע דרשות, נאכאמאל און נאכאמאל, נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. גיי אהיים, רעד שיין אינדערהיים צו דיין ווייב. רעד שיין אינדערהיים, רעד שיין. מאך אפ ביי דיר, געענדיגט. איך מוז טוישן מיין וועג פון רעדן. איך מוז רעדן שיין. מיין ווייב קומט מיר גארנישט, איך גיי רעדן שיין צו איר, און וואס איך דארף וועל איך בעטן דעם אייבערשטן און זי וועט מיר עס שוין טון, איך גיי רעדן שיין צו איר, נאר שיין צו איר, איך גיי רעדן שיין צו איר פון די טאטע, קיינמאל נישט חוזק מאכן פון די ווייב'ס עלטערן, על כל פנים בפניה. פאר איר, און אז ס'דא קינדער, זאלסטו אכטונג געבן וואס דו רעדסט מיט דיינע חברים, דיינע קינדער שטייען נישט ארום דיר און זיי הערן ווי דו זאגסט, מיין שווער איז א חזיר, אז דיינע קינדער הערן עס, זיי קענען שוין נישט האבן קיין כיבוד אב פאר דיר, זיי זעען שוין ווי דו גייסט צו דיין, אזוי גייט עס, זיי קענען שוין נישט האבן קיין כיבוד אב, זיי וועלן מזלזל זיין אין דיר, אלץ רעדן שיין פון דיינע עלטערן.

וואס דארפסטו געלט? פאר וועם לייגסטו אוועק? פריי דיך אז דו קענסט עס געבן פאר דיין ווייב און קינדער, זאל זיך קענען קויפן א שיינע קלייד, כ'האב יא יעדן טאג. ביי א פרוי גייט עס אזוי, ביי א מאן גייט עס ווייניגער, איין בעקיטשע, כ'ווייס ווי לאנג ס'נעמט, ביי א פרוי גייט עס מער. נו. דער רבי זאגט אז דאס מכבד זיין דיין ווייב, די גאנצע עשירות קומט פון דעם, די גאנצע עשירות קומט פון די פרוי דאס מכבד זיין. דיין ווייב רופט דיך, רעד צו איר, פארוואס זאלסטו נישט אהיים גיין, וואס זאלסטו בלייבן שמועסן מיט חברים, וואס זאלסטו בלייבן אין אפיס און קוקן און קוקן נייעס, פארוואס גייסטו נישט אהיים, דיין ווייב פאלט פון די כוחות, יונגע ווייבלעך מיט קליינע קינדער, זיי וויינען אינדערהיים, זיי האבן נישט קיין כח. שפעטער, מען האט שוין עלטערע קינדער, שוין דא נאך הענט אינדערהיים. יונגע ווייבלעך, זיי האבן נישט קיין כח, און דער מאן איז ביזי בית מדרש, און קודם רעדט ער פון, פון, פון, פון, מען גייט מאכן א קול קורא, און מען גייט, מען גייט, מען גייט, מען גייט געהעריג קער נעמען, און נאכדעם רעדט ער שוין פון, פון אוקריינע, און נאכדעם רעדט ער פון, פון, פון נוקלער, און נאכדעם די וועלט זעט אויס, גיי אהיים, גיי אהיים, העלף דיין ווייב, די וועלט זעט אויס. ס'איז לאכעדיג ווען דו זאגסט עס אבער ס'איז וויינעדיג. באמת איז עס וויינעדיג. גיי אהיים, האסט געענדיגט ארבעטן גיי אהיים. ניין, מ'גייט יעצט אביסל שמועסן, מ'גייט יעצט פארברענגען. פארברענג מיט איר! מ'קען נישט פארברענגען מיט א ווייב. מ'קען יא פארברענגען מיט א ווייב. זאלסט בעטן דעם אייבערשטן זאלסט טרעפן די וועג פון וואס צו רעדן און וויאזוי צו רעדן מיט איר. און וויאזוי איר אויסצוהערן און זי זאל דיר זיין אינטערעסאנט. ווי קומט א אינגערמאן ווי קומט א אינגערמאן זאל בלייבן אינדרויסן? גיי אהיים! בית מדרש און מ'רעדט פון אלע וויכטיגע ענינים, גיי אהיים! דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מיר אנהייבן יעצט מיט א פרישקייט, איך הייב אן מעביר סדרה זיין. תמימות און פשיטות. איך ווייס מען דארף האבן אסאך חיזוק אויף דעם, וויבאלד גייסטו ארויס פון די שיעור און דו טרעפסט ווייטער דיינע לומדים מיט דיינע לצים מיט דיינע חברה'לייט און די ווייטער זאגן קוק אהער וואס אזוי קיינער נישט מעביר סדרה הא הא האהא האסט א רעש אויפגעטון מעביר סדרה זיין שוין געמאכט לצנות ווייל דו, קוק אויף דיך. קען איך נישט מעביר סדרה איך ווייס נישט פארשטיי עס קומט אזא גוטער א גוטער לץ ער רעדט אזוי ער מאכט אזוי חוזק פון וועם האסטו חוזק געמאכט מוהרא"ש פלעגט חזר'ן די פסוק אם חכמת חכמת לך אויב דו ביסט קלוג ביסטו קלוג פאר דיר אויב דו נעמסט א חימוש טוסטו נאר א טובה פאר דיר אז דו נעמסט א משניות נאר דו וועסט עסן פון דעם אז דו נעמסט א גמרא נאר דו וועסט מרוויח זיין פון דעם ואם לצת ולצת לבדך תשא און לצנות פון וועם מאכסטו חוזק פון וועם לאכסטו וועם לאכסטו? דארף מען אסאך חיזוק אויף דעם, ווייל דו גייסט דאך, איך געדענק דיך, איך געדענק, היינט קומט מען נישט אויס צו רעדן מיט מענטשן, נישט אז עס קומט נישט אויס צו רעדן מיט מענטשן, אפילו זאלסט רעדן צו מיר. ס'איז אנדערש, א מענטש טוישט זיך, דער מח טוישט זיך, אזוי סאך לערנען, אזוי סאך רעדן, מ'רעדט צום אייבערשטן מיט אסאך משניות, ער טוישט זיך. אנפאנג, איך געדענק, איך געדענק, איך האב עס נישט פארגעסן.

ווייל ווי קומט עס אריין דא? איך קען זיך קיין עצה נישט געבן, און איך האב געטראפן דעם ספר וואס העלפט מיר. קומט א לץ און וויל מיך אפשניידן פון דעם. אהההה, דו טראכסט פון שלום בית? מען קען נישט האבן שלום בית אן דעם? ניין, מען קען נישט האבן שלום בית אן דעם. וועל איך דיר זאגן, ניין, מען קען נישט האבן שלום בית אן דעם. נאר מיט א צדיק קען מען האבן שלום בית. נאר מיט א צדיק, אלעס איז כלומר'שט, דער רבי זאגט, אן א צדיק איז אלעס כלומר'שט, ווייסט מיינט כלומר'שט? מיינט כלומר'שט. אזוי ווי כלומר'שט, נו? וואס? ס'איז נאכגעמאכט אדער גענייט אזוי ווי אזוי ווי דער דער בוסע פארציילט דעם דער דער רבי פארציילט די מעשה מיט דער רב ובן יחיד האט געלערנט האט געדאוונט אבער ס'איז שוין כלומר'שט ווי די רבי, די צדיק מאכט אז ס'זאל ווערן א חלק פון די מענטש, יא, אייבערשטער העלפן מיר פאלגן דעם רבי'ן, די שבת הפסקה זאלסטו געדענקען דאס איז אויך א לימוד, שבת שקלים איז א לימוד, נעקסטע וואך וועלן מיר רעדן פון שבת זכור איז א לימוד, מחיית עמלק, און שבת הפסקה איז אויך א לימוד, ס'איז די יוד קיי וואו קיי ווערט נישט איבערגעהאקט, גארנישט. כ'האב געהאט הפסקה יעצט, כ'מיין כ'הייב אן צוריק מארגן משניות. כ'הייב אן צוריק מארגן דאווענען. כ'האב געהאט הפסקה. כ'קען נישט זאגן מ'דארף קומען, קומען דארף מען אויף אומאן, אבער אז מ'וויל אריינשלעפן אזוי די משפחה זאל זיין אזוי גוט אריינגעבינדן אין זאק אריין, יא. אפשר יא כדאי, יא כדאי, אבער ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'מוז קומען, מוז נישט קומען, אויב קום איך נישט, נאכאמאל, ס'איז א זאך וואס, די קינדער זאלן האבן אויך א געפיל אין רבי'ן, און א געפיל אין סיומים, און א געפיל אין לערנען, ס'איז נישט אבי געמאכט, על כל פנים וואס, איך האב דא בחורים גייען נאך געלט, זיי פרעגן מיר, מענטשן שטעלן מיך אפ, איך פארשטיי נישט, מ'ברענגט אריין ביליגע חתונות, און דא מאכט מען א שבת אין א האטעל. ש ש וואס איז די קשיא און וואס איז די תירוץ? נעכטן געווען דא א חתונה. ש ש ביסט נישט דא געווען? ביסט דא געווען? איך לאדן ענק אלע איין, יעדע מאל ס'איז דא דא א חתונה זאלט איר וויסן, עטס קומט דא צו די חתונה, עטס קומט דא צו מיין חתונה. איך מאך חתונה דא אין ישיבה, מיינע תלמידים, דאס איז מיין פערזענליכע חתונה, איך פריי מיך יעדע מאל אנשי שלומינו קומען. פארוואס? ווייל אזוי וועט דיר זיין גרינגער נאכדעם אויכעט חתונה צו מאכן פשוט. קומענדיגע וואך איז אויך דא א חתונה דא. איך לאדן ענק אלע איין. ווען די חתונה קומענדיגע וואך דינסטיג, דינסטיג דא א חתונה. זאלסט קומען זען. און איך האב געהאט נאך נעכטן נאך א חתונה. איך בין געגאנגען אויף בארא פארק צו א חתונה אין די זעלבע נאכט. אזא בא'חנ'טע חתונה. אזא אידישע חתונה. אזא חתונה דא א חתונה ס'האט דאך אלע טעמים. בין איך געגאנגען קיין בארא פארק, איך האב ממש געבראכן, נישט נישט איך מאך מיך נישט, איך מאך מיך נישט, עס איז מיר שלעכט געווארן, איך האב דארט געהאט א חתונה, געבראכן, וואס, ווען, ווי, האסט אפאר דאלער מאכסט דיך משוגע, מעגסטו אלעס טון, ס'שטייען הונדערט שפילערס, מיט הונדערט טראמפייטערס, מיט הונדערט זינגערס, ביסט אריינגעגאנגען און די קאפ האט זיך דיר געדרייט, דאס איז א אידישע שמחה? כ'האב געזען די חילוק, כ'האב געזען אז... נא, באלד, באלד דארפסטו אויך חתונה מאכן, און באלד וועסטו טראכטן, ס'קומען דא אזוינס ס'פעלט נישט גארנישט, ס'איז מלא טעם, מענטשן קומען ארויף, דאס איז די גרעסטע הפצה דא, עס קומען דיך משפחות, און זיי קומען צו מיר זאגן, ס'דאך מורא'דיג, ס'דאך מורא'דיג, ס'דאך מורא'דיג, ס'דאך הייליג, ס'דאך ריין, ס'דאך זויבער, ס'דאך, ס'דאך, וואס פעלט פאר דעם, ס'דאך אזוי אידיש. נעמען געלט און צורייסן פאר אפאר שעה, ווייל א חבר האט גענומען הונדערט פויקערס מיט מיט שפילערס מיט זינגערס זאל מען זאגן ווי די זינגערס זעען אויס א פחד מיט וויין, מיט א טיש פאר טרינקען, מיט א טיש פאר הייס, מיט א טיש פאר קאלט, פאר וועם, פאר וואס?

דו האסט דא מענטשן וואס דו לאזט נישט אויפשרייבן ס'איז ס'איז אווער די לימיט זיי האבן נישט וואס איינצוקויפן, כ'האב ליב צו געבן עסן פאר אידן, לייג אריין אן וויסן, כ'האב ליב צו געבן עסן פאר אידן, היינט אלץ אזוי געוויסט, ס'הייסט חתונה, ברוך השם, דאס איז די כח פון מוהרא"ש, יארן יארן גערעדט אזוי ווי קול קורא במדבר. זאג א מענטש נעמט א הארן און גייט אריין אין וואלד שרייען. נו קוק, א צדיק'ס ארבעט. ברוך השם, אייבערשטער העלפן.